מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, און מיטן אויבערשטנ'ס הילף וועלן מיר היינט ענדיגן דעם לאנגן סיפור מיט די ארעסט און באפרייאונג פון פריערדיגן רעבן, ווי מיר האבן געענדיגט יענע וואך אז די שיחה וואס דער רבי האט גערעדט אין שטוב פאר ער איז געגאנגען צו דעם וואקזאל, וואס ער האט געדארפט אוועקפארן זונטאג קיין קאסטראמא, יעצט האלט מיר ביי די שיחה וואס די רבי האט געזאגט אין דעם פאר ער איז ארויף געגאנגען אויף די באן אין דעם בית הנתיבות דאס הייסט אין דעם וואקזאל סטעישן אין די באן סטעישן און היינט האלטן מיר סיפור האלט מיר ע"א ווען די רבי איז געווען אין דעם בית הנתיבות אין דעם לעבן די באן אין דעם באן סטאנציע ווען ער ווען ער שוין געשטאנען אין די באן פאר ס'איז ארויס געפארן די באן בשעת ער האט זיך געזעגנט האט ער זיך אויסגעדרייט צו דעם עולם און האט זיי געזאגט, מיר בעטן ביי השם יתברך, יהי השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יטשנו, א פסוק אין מלכים, אז מיר בעטן ביים אייבערשטן אז יהי השם אלוקינו עמנו, דער אייבערשטער זאל זיין מיט אונז, השם יתברך זאל זיין מיט אונז, און וועט זיין מיט אונז, כאשר היה עם אבותינו, אזוי ווי ער איז געווען מיט אונזערע עלטערן, הגם מיר זענען דאך נישט גלייך צו אבותינו, וועלכע זענען געווען בעלי מסירות נפש בפועל ממש צוליב תורה און מצוות, כמו מאמר הידוע, עס איז באוואוסט דער מאמר הידוע וואס האט געזאגט איינער מאבותינו הקדושים, בעת די אלטע מלוכה האט געפאדערט פון רבנים מאכן שינויים אין חינוך אין מצב הרבנים והרבנות. דער רבי ברענגט אראפ דאס וואס האט געזאגט איינער מאבותינו הקדושים אין די צייט וואס די מלוכה האט יעמאלט געוואלט מאכן שטייט נישט פון וועמען האט יעמאלט געוואלט מאכן שינויים אין חינוך אז מען דארף לערנען אלעס אפיקורסישע זאכן אין די סקולן מיט אלע סארט אנדערע זאכן אזוי ווי דא וואס דער רבי וואס דער רבי האט מען איינגעזעצט אויך אויכעט וועגן די אלע זאכן וועגן די שינויים וואס די יעווסעקציע האט געוואלט מאכן ס'איז גאר נישט די ממשלה און יעמאלט איז געווען וואס די מלוכה, די אלטע מלוכה האט געוואלט איינפירן זאכן וואס זענען פון כפירה און יעמאלטס איז מען געגאנגען אויף מסירות נפש, און דאס זאגט דער פריערדיגער רבי אז אפילו מיר זענען דאך נישט גלייך צו מסירות נפש ווי זיי, פון דעסוועגן וועלן מיר קריגן. דער פריערדיגער רבי האט עס געזאגט אלס עניוות, איך ווייס נישט וואס צו אויסטייטשן אבער מ'זעט דאך ווי דער פריערדיגער רבי האט זיך מוסר נפש געווען ממש ווי מ'האט געליינט יענע וואך די שיחה ווי ער האט געזאגט דארטן אז איינער וואס וועט חס ושלום נישט געבן די קינדער וואס וועט געבן די קינדער אין א שקאלע אין די גוישע סקולס וועט ער נישט מוציא שנתו זיין און מ'זאל מיר ברענען יענע וואך האט מען געליינט די אלע ווערטער וואס דער פריערדיגער רבי האט געזאגט ממש מסירות נפש בפועל ממש און מיר האבן געליינט ווי ער איז געווען אין דזשעיל און ס'איז געווען אפגעפסקנט אויף שיסן אדער אריינווארפן אין די וואסער חס ושלום מיט די אלע זאכן יעצט זאגט דער רבי איבער וואס האט געזאגט איינער פון אבותינו הקדושים זכרונם צדיקים וקדושים לברכה לחיי עולם הבא. נישט מיט אונזער ווילן זיינען מיר אוועק פון ארץ ישראל, און נישט מיט אונזערע כוחות וועלן מיר צוריק קומען קיין ארץ ישראל. אבינו מלכינו יתברך האט אונז פארטריבן אין גלות, והוא יתברך וועט אונז אויסלעזן, ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, ויוליכנו קוממיות על ידי משיח גואל צדק, לארצינו הקדושה במהרה בימינו אמן. און דער פריערדיגער רבי איז ממשיך וואס ער וואס ער זאגט איבער פון דעם צדיק וואס האט געזאגט, אבער דאס דארפן אלע עמים וואס זיינען על פני האדמה וויסן, אלע פעלקער אויף די אדמה דארפן וויסן, אז נאר אונזערע גופים זיינען איבערגעגעבן אין גלות ושעבוד מלכיות, אבער אונזערע נשמות האט מען אין גלות נישט פארטריבן, און אין שעבוד מלכיות נישט איבערגעגעבן, אונזערע גופים קענען זיי האבן א שליטה אבער נישט אויף אונזערע נשמות, מיר דארפן זאגן גלוי לעין כל, מ'דארף זאגן אפן פאר אלעמען, אז וואס עס איז נוגע צו אונזער דת, צו תורה ומצוות ומנהגי ישראל, האבן מיר אידן אויף זיך נישט קיין דעה זאגער,

וואס די עטליכע הונדערט צוווילדעוועטע אידישע אינגלעך טוען איבער אידן און אידישקייט, ער רעדט דא וועגן די יעווסעקציע, ווי געזאגט פריערט אז די מלוכה האט נישט געזאגט אז מען טאר נישט, דער פריערדיגער רבי זאגט קלאר אז אויב די מלוכה האט געזאגט ניין בין איך א מורד במלכות, ס'איז נאר די יעווסעקציע זיי זאגן אז מען טאר נישט, און פארקערט אז מען פארמאכט א שול און מען שרייבט א בריוו צו די הויפט פון די ממשלה הייסן זיי גלייך צוריק עפענען.

מען פירט זיי אוועק אין סיביר און דארטן איז אזוי קאלט און מען ארבעט פשוט עבודת פרך אזוי ווי עס שטייט אין מצרים ביי פרעה וואס ער האט געמאכט מיט די אידן און דאס איז אונזער בקשה מהשם יתברך אל יעזבנו ואל יטשנו דער אויבערשטער זאל אונז געבן די ריכטיגע שטארקייט נישט נתפעל ווערן פון די יסורי הגוף ואדרבה לקבולי בשמחה עס נעמען בשמחה ווי די גמרא זאגט אין ברכות און דער אלטער רבי אין תניא פרק כ"ו. אז יעדער עונש חס ושלום וואס מיר קריגן פאר אויסהאלטן א חדר, אדער מיר קריגן יסורים, א עונש פאר לערנען תורה אדער פאר היטן מצוות, דארף אונז געבן מער שטארקייט אין דער הייליגער ארבעט פון חיזוק היהדות. מיר דארפן געדענקען אז טורמע און קאטארגע איז מער ניט ווי א צייטווייליגע זאך. און תורה און מצוות וישראל זיינען אייביג. ס'כאפט א שוידער, ס'כאפט א טרייסל, די האר שטעלט זיך אויפן קאפ, ווי דער פריערדיגער רבי שטייט אין א באן, וואס ער איז ערשט ארויסגעגאנגען פון א תפיסה וואס האט אים געוואלט הרג'נען, ס'איז געווען א פסק דין, און צום סוף האט מען אויסגעבעטן מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז מען פארשיקט אים נאר אויף דריי יאר אין קאסטראמא, שטייט ער און רעדט דארטן אזעלכע ווערטער, און זיי שטייען דארטן און הערן זיך צו די אלע זאכן וואס ער רעדט. דער פריערדיגער רבי איז מסיים, פאר די באן פארט אוועק, זייט אלע געזונט און שטארק.

אז יהי' השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו, לכל בני ישראל יהיה אור ברוחניות ובגשמיות, לכל בני ישראל יהיה אור איז געבויעט אויף דעם פסוק וואס עס שטייט אין פרשת בא ביי די מכות לכל בני ישראל היה אור במושבותם. יעצט וועלן מיר ליינען נאך א שיחה וואס דער פריערדיגער רבי האט געזאגט תמוז תרפ"ז זייענדיג נאך אין דעם פארשיקונג פלאץ אין קאסטראמא, זאגט דער רבי אזוי, פאר תרפ"ז, די ערשטע סעיף, סעיף א', איז איבערגעשריבן געווארן פון החסיד ר' אלי' חיים אלטהויז השם ינקום דמו, וואס מיר ווייסן שוין פון פריערט ווער ער איז געווען. פאר תרפ"ז, זאגט דער פריערדיגער רבי, האב איך זיך שטארק געשראקן, און אויף זיך האב איך נישט משער געווען, ער האט נישט משער געווען ער האט מורא געהאט אבער נישט וועגן זיך איך האב געטראכט האב איך וועגן חסידים אז ווער ווייסט וואס זיי קענען טון צו די חסידים ווען דער פריערדיגער רבי האט געענדיגט די ווערטער האט ער דערציילט אז ער געדענקט אין איין יאר האט אים האט אים דער טאטע זיינער דער רבי רשב נשמתו עדן האט אים געזאגט אז מיט מיט א מיט מיט א מיט כליון עיניים עס נאך ווארטן מיט זייער שטרעביגע אויגן אויף עס זאל זיך ענדיגן דער דער יאר האט אים נישט געזאגט וועלכער יאר ווייזט אויס אז דער רבי רשב האט געמיינט שוין וועגן דעם ענין וואס מען האט אים איינגעזעצט, און דער פריערדיגער רבי האט צוגעלייגט אז איידער איך האב געהייסן אנהייבן זאגן תהלים איז מיר אנגעקומען זייער שווער, פריערדיגער רבי האט דאך מסדר געווען מתקן געווען אז מען זאל זאגן תהלים יעדן טאג נאכן דאווענען, גלייך נאכן דאווענען מען זאל זאגן קדיש נאכדעם, זאגט ער אז עס איז אים געווען זייער שווער, און רבי חיים אלטהויז שרייבט, האב איך געפרעגט דעם רבין ווען איז געווען דער ציווי? האט דער פריערדיגער רבי געענפערט אז ס'איז געווען ביום שמחת תורה, אין טאג פון שמחת תורה איז געווען דער ציווי אויף דעם צו זאגן תהילים. אפאר טעג פאר י"ב תמוז פאר מ'האט ארויסגעלאזט דעם פריערדיגן רבין פון דזשעיל, דאס איז אות ב' הייבט זיך אן וואס דער פריערדיגער רבי האט געזאגט, עס איז שוין באלד א חודש אז איך האב נישט געשריבן וועגן תינוקות של בית רבן, ער האט דאך געווען איינגעזעצט האט ער נישט געקענט שרייבן קיין בריוון וועגן מחזק זיין תלמוד תורה'ס און מאכן נאך חדרים און נאך חדרים, האט דער פריערדיגער רבי געזאגט מורא'דיגע ווערטער, וואס דארף מען האבן פינגער וכו', און מען ברענגט אראפ אין הערה דריי א שיחה אין פרשת שלח, מברכים החודש תמוז תשי"ב וואס דער רבי האט דערציילט וועגן די מעשה וואס דער פריערדיגער רבי האט געזאגט אויף וואס דארף מען האבן פינגער, זאגט דער רבי אזוי, דער רבי האט דאן געזאגט פאר די טעג וואס ער האט מיטן האנט נישט געקענט שרייבן א אידן א בריוו בנוגע צו תלמוד תורה מיט די אלע זאכן, הערט ווערטער, וואלט זיין בעסער אז די האנט זאל חס ושלום אפדארן. דער רבי איז ממשיך אין דעם פארברענגען פון שבת פרשת שלח תשי ב, הגם אז ער האט דאך געלייגט תפילין, דער רבי זאגט אז דער פרידיגער רבי האט דאך געלייגט תפילין, אויך זייענדיג דארטן האט ער געטון מיט אידן, אפילו זייענדיג אינעווייניג האט ער אויך געטון מיט אידן, און נאך מער ער. דער גאנצער מאסר איז דאך געווען צוליב הרבצת התורה, פון דעסוועגן האט ער געזאגט אז פאר דער צייט וואס ער האט נישט געקענט שרייבן א אידן מיטן האנט וואלט זיין בעסער אז זי זאל אפדארן. אות ג, צוריק פון פריערדיגן רבין, כשהייתי שם, דער פריערדיגער רבי זאגט ווען איך, אפאר טעג פאר ער איז ארויסגעגאנגען, פאר ער האט געוואוסט אז מען גייט אים אויסלעזן י ב תמוז, ווען איך בין געווען אין די ג פ או האב איך נישט געהאט דארטן קיין ספר האב איך נישט געהאט, דער ערשטער ספר וואס מען האט מיר געברענגט איז געווען א תנך, איז געווען א תנך שמואל, ווען איך האב עס געעפנט האט זיך מיר געעפנט דער פסוק אין שמואל ב' כ א פסוק קאפיטל כ א פסוק י ז, לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה ולא תכבה את נר ישראל. געוואלדיגע ווערטער, אז די נר ישראל וועט נישט ווערן פארלאשן, און דער פרידיגער רבי זאגט ווען איך האב דאס געזען, וועט זיך דאס, איך האב אויפגעעפנט פונקט ביי דעם פסוק, האב איך זיך זייער שטארק געפרייט, און איך האב עס אנגעצייכנט ביי מיר, און דער פרידיגער רבי, דער רבי רעדט וועגן דעם אין שבת פרשת פנחס תשכ ז, האט דער רבי גערעדט וועגן דעם, דער פרידיגער רבי האט עס אנגעצייכנט אז ער האט געטראפן דעם פסוק וואס מאכט זייער פרייליך. אות ד', די פאר די בר מצוה מיינע האט דער טאטע מיר געגעבן, דער טאטע דער רבי רשב האט מיר געגעבן אויף אפאר טעג די מאמר וואס הייבט זיך אן איתא במדרש תהילים, און האט מיר געזאגט אז דאס איז א מאמר וואס דער צמח צדק האט געגעבן צו דעם טאטן פונעם רבן רשב דער רבי מהרש, און דער רבי מהרש האט עס געגעבן דעם רבן רשב, אזוי דערציילט דער רבי רשב צום פריערדיגן רבין, די מאמר וואס ער גיט אים האט דער צמח צדק געגעבן צו מיין טאטן, און מיין טאטע האט עס מיר געגעבן צו מיר, און יעצט גיב איך עס דיר צו דיר. און דער צמח צדק האט עס געגעבן צום מהרש, און דער מהרש צום רשב האט עס געגעבן צו די בר מצוה. און בשבת קודש פאר די בר מצוה האט דער טאטע מיר אריינגערופן אז איך זאל חזר'ן פאר אים די מאמר. ווען איך האב געענדיגט די מאמר האט דער טאטע געפילט און געזען אז איך וויל עפעס זאגן, אבער אזוי ווי איך בין גיין עפעס זאגן איז אריינגעקומען איינער צו רעדן מיט מיין טאטן, ווען יענער איז ארויסגעגיין האט דער טאטע מיר גערופן און האט מיר געפרעגט וואס האסטו געוואלט זאגן, ס'איז מבהיל'דיגע ווערטער, הערט וואס דער פריערדיגער רבי דערציילט דא, פשוט לא יאומן כי יסופר, ס'כאפט א טרייסל ווען מ'ליינט דאס די ווערטער נאר, דער טאטע האט מיר אריינגערופן געפרעגט וואס האסטו געוואלט זאגן, האב איך אנגעהויבן צו זאגן א מאמר יורדי הים באניות, ס'איז דא א פסוק קאפיטל אין תהילים, יורדי הים באניות, די וואס גייען אראפ אין די אין די אין די שיפן, א גאנצער מאמר וועגן דעם. אזוי ווי כ'האב אנגעהויבן צו זאגן די מאמר, האט האט ביים טאטן זיינע ליפן זיך אנגעהויבן צו טרייסלען זייער שטארק, און האט מיר געפרעגט, ווען האסטו געזען דעם טאטן מיינעם, דעם רבי'ן מהרש? זאגט דער פריערדיגער רבי, כ'האב געענפערט מיין טאטן, ערב שבת קודש האב איך אים געזען לעבעדיגערהייט. און דער טאטע האט מיר געזאגט אז איך זאל ענדיגן דעם מאמר. דאס רעדט מען וועגן תרנ"ג ווען דער פריערדיגער רבי איז געווארן בר מצוה, און דאס רעדט זיך וועגן צען יאר נאך וואס דער רבי נשמת רבי ר' מהרש איז נסתלק געווארן, זאגט ער אים אז ער האט אים געזען ערב שבת בהקיץ און ער האט אים געזאגט דעם מאמר, דערפאר דער רבי רשב ווען ער האט דאס אנגעהויבן הערן האט זיך זיין ליפן זייער שטארק אנגעהויבן צו טרייסלען. שפעטער נאך שבת זענען מיר געגאנגען אויפן אוהל אלס אלס חתן הבר מצוה, און ווען מ'איז ארויסגעגאנגען פון דעם אוהל האט דער טאטע מיר געזאגט, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנער ויקרא בו שמי ושם אבותי. האב איך געפרעגט דעם טאטן גלייך נאך וואס ער האט דאס געזאגט, יעקב איז דאך געווען א עניו, יעקב אבינו איז געווען א עניו, פארוואס האט ער אנגעהויבן ויקרא בו שמי דערנאכדעם שם אבותי? לכאורה האט ער געדארפט אנהייבן מיט שם אבותי און דערנאכדעם שמי, אויב ער איז א עניו. זאגט דער רבי, האט מיר דער רבי, דער טאטע, דער רבי רשב האט אים געענטפערט, אנהויבן דארף מען וואס נענטער ס'איז. דערפאר האט דער רבי רשב אויכעט אנגעהויבן זאגן המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנער ויקרא בו שמי ושם אבותי, פריער איז דער רבי רשב און דערנאכדעם שם אבותי די אלע רביים פון פריערט, אות ה. עס איז געקומען די צייט פון א שידוך פאר דעם פאר מיר האט דער פריערדיגער רבי געזאגט ווען עס איז געקומען די צייט צום שידוך האט מען גערעדט וועגן דריי שידוכים איז געווען וועגן דריי הצעות צוויי זענען געווען פון גבירים וואס האבן געוואלט געבן אסאך אסאך נדן און איינע איז געווען די וואס איך האב חתונה געהאט מיט איר די רעבעצן נחמה דינה דאס איז געווען זייער א ארעמער שידוך וואס אפילו אויף די אויסגעבונגען אויף די חתונה האט אויכעט מיין טאטע דער רבי רשב געדארפט געבן זיי האבן גארנישט געהאט

מיט די חסידים צוזאמען האבן געהאלטן אז מען זאל מאכן דעם שידוך מיט דעם גביר, און מען איז אריינגעגאנגען פרעגן דעם טאטן דעם רבי'ן רשב וואס צו טאן, האט ער געזאגט, אברהם אבינו האט געהאט א בן יחיד און האט אים געוואלט חתונה מאכן נאר מיט מענטשן פון זיין משפחה, ס'איז באוואוסט ער האט געשיקט אליעזר'ן דערנאכדעם ערב יום כיפור, ס'הייסט אז דער רבי רש"ב האט געטון נישט ווי די מאמע האט געזאגט, ערב יום כיפור איז דער טאטע דער רבי רש"ב אריינגעגיין צו זיין מאמען די רעבעצן רבקה, ער איז געגיין בעטן מחילה, נישט צו גלויבן, ער איז געגיין בעטן מחילה פאר דעם וואס ער האט נישט געפאלגט און האט געזאגט אז מ'דארף האבן א שידוך פון משפחה און נישט מיט די אנדערע וואס איז געווען גבירים. און זי האט אים געענפערט, די רעבעצן רבקה האט אים געענפערט, דער אייבישטער זאל דיר געבן א התעוררות תשובה אמיתית און פתיחת הלב, דיין הארץ זאל ווערן אפן און ס'זאל ווערן נתגלה די נקודה, נקודת ה' אויב דער אייבישטער וועט אונז מוחל זיין אזוי ווי איך בין דיר מוחל, וועלן מיר זיין ריין, וועלן מיר זיין הייליג און ריין, אז נהיה טהורים ונקיים. יעצט וועלן מיר ליינען א שיחה וואס דער רבי האט געזאגט י"ב תמוז תרפ"ז נאך וואס ער האט באקומען די ידיעה אז ער גייט ארויסגיין, נאך וואס מ'האט אים מודיע געווען אז מ'האט אים געגעבן חופש און ער האט געקראגן די תעודת החופש, איים סארי, אז ער גייט קריגן חופש און די תעודת החופש וועט ער קריגן מארגן י"ג תמוז, האט דער פריערדיגע רבי געזאגט דער פריערדיגער רבי ווי ס'שרייבט אין זיינע אגרות קודש ברענגען עס אראפ אין הערה איינס, ווען איך בין געקומען דינסטיג י"ב תמוז מיין יום הולדת צו זיך טרעפן פאר זיי יעדן טאג ווי כ'האב זיך געדארפט קומען פארשרייבן יעדן טאג אז איך בין דארטן האט מען מודיע געווען אז ס'איז אנגעקומען א שטארקע פקודה פון מסתמא פון מאסקווע אדער פון לענינגראד אז וואס אז מען זאל מיר מען זאל מיר משחרר זיין, מען זאל מיר ארויסלאזן פון דעם קאסטראמא און איך קען אהיים פארן, אבער אזוי ווי ס'איז געווען יענעם טאג אין קאסטראמא איז געווען א טאג וואס איז ביי זיי געווען א א יום טוב, יום חגם, איז דערפאר איז די תעודה אז איך קען ארויסגיין האבן זיי מיר געזאגט זאל איך באקומען נאר מארגן, דאס איז געווען מיטוואך י"ג תמוז, איז נאך וואס ער האט געקראגן די הודעה האט דער פריערדיגער רבי געזאגט

דאכט זיך מיר אז ער איז געווען אויכעט פון די מלמדים פונעם פריערדיגן רעבן, ער איז געווען נאנט צו די צו די צו די רביים, האט ער געזאגט דעם טאטן נאך וואס דער רבי רש"ב האט געשטעלט האט געגעבן משקה, וואו האט איר דאס געזען? ביי אייער טאטן? ביי אייער זיידן? וואו האט איר דאס געזען אז א יום הולדת פון א קינד גיבט מען משקה? דאס איז ווען דער פריערדיגער רבי איז געווארן פערצן יאר אלט. האט אים דער טאטע געענטפערט, רבי רש"ב האט געענטפערט דעם רשב"ץ, פארלאז זיך אויף מיר, האט אים דאך געפרעגט צו ער האט עס געזען ביי אייער ביי אייער טאטן אדער ביי אייער זיידן, האט ער געזאגט פארלאז זיך אויף מיר, און דער פריערדיגער רבי האט צוגעענדיגט, און איך בין אים דאנקבאר, און דער רבי האט געזאגט וואס האט ער געמיינט צו זאגן מיט דעם און איך בין אים דאנקבאר,

דאס האט געשריבן דער חסיד רבי אלי' חיים אלטהויז השם ינקום דמו, און ער שרייבט אזוי ווי וואס מיר האבן געהערט איך און דעם רבינ'ס איידים, דער רבינ'ס עלטערער איידים דער רשג, האמיר געהערט פון די הייליגן מויל פון דעם רבין אין די מרכבה אין דעם וואגן וואס מיר זענען געפארן ווען מ'איז צוריק געפארן פון קאסטראמא. זאגט ער אזוי ממש אות באות האפן האף איך אז דער סיזעד דאס מיינט די אסיפה, ווי ס'איז דערציילט געווארן ווי דער פריערדיגער רבי האט זיך געשטעלט מורא'דיג קעגן די אסיפה וואס מ'גייט מאכן ווייל ס'וועט ארויסקומען פון דעם נישט קיין גוטע זאכן, ס'קען גאר זיין אז דאס איז איינע פון די סיבות וואס מ'האט אים איינגעזעצט, ווען מ'האט געזען אז פאר מ'האט אים ארויסגעלאזט האט אדער דער לולאוו האט אים געזאגט אז אויב וועסט מסכים זיין וועט מען דיר בייטן אלס, וועט מען בייטן דעם גאנצן משפט דיינעם. זאגט דער רבי, האפן האף איך אז דער סיזעד, די אסיפה, וועט נישט זיין, עס וועט ווערן א בלבול ביי זיי, און ער וועט נישט זיין. נאר אויב חלילה וחס ער וועט זיך יא סאסטאיען, אויב ס'וועט יא זיין די אסיפה, איז כל הנוגע בו, יעדער איינער וואס וועט זיך משתתף זיין אין דעם, וועט נישט קענען אפוואשן מיט צען וואסערן. מיט'ן אויבערשטנ'ס הילף, מיט דעם האבן מיר פארענדיגט דעם סיפור פונעם ארעסט און באפרייאונג פונעם פריערדיגן רבי'ן. מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין סיפורי צדיקים, מיר האלטן סיפור מיר האלטן די וואך עיין ב', אזוי ווי נאך אזא לאנגע סיפור פונעם פריערדיגן רעבינ'ס ארעסט און באפרייאונג, מורא'דיגע זאכן וואס איז פארגעגאנגען ווען מ'האט אים געוואלט הרג'נען חס ושלום, פארשיקט אים ביז ער איז צוריק געקומען, ס'האט גענומען זיבן און פֿערציק וואכן צו דערציילן די מעשה, און מחליט געווען אז מ'וועט ערשט אריבער גיין אביסל צייט אויף אביסל א גרינגערן אופן, נאכדעם לאמיר צוריק גיין צו די סיפורים פון די שיחות און די מעשיות וואס מיר האבן פון די רביים, מיר יעצט מאכן אנהייבן ליינען, ס'איז געווען אין תש"ב, דער פרידיגער רבי איז אנגעקומען אין אמעריקע אין ת"ש, אין תש"ב דער פרידיגער רבי האט צוגעזען וואס ווי אמעריקע קוקט אויס ווי ס'איז באוואוסט, נישט פון פרידיגן רבי'ן, אבער מען פלעגט זאגן אז איינער וואס איז געקומען פון אייראפע צו אמעריקע, איז חס ושלום די משפחה האט זיך מייאש געווען פון אים און מען פלעגט זיצן שבעה אויף אים, און געזאגט אז די שטיינער אין אמעריקע זענען טרייף, דער פרידיגער רבי איז געקומען צובראכן, קראנק, שוואך, נאכדעם זיצן אין דעם קעלער דארטן מיט וואס מען האט אים אראפגעווארפן פון די טרעפ מיט אלס, האט ער געזאגט אמעריקע איז נישט אנדערש, ער וועט אויפווייזן אז אמעריקע עט זיין פונקט ווי אין אייראפע און פונקט ווי אין ארץ ישראל עט עס זיין, און די מענטשן וואס זענען געקומען צו אים די ערשטע נאכט מ'האט אים מקבל פנים געווען אין די מלון אין מאנהעטן האבן אים געהאלטן אין איין זאגן, רעד זיך נישט איין, ס'עט נישט זיין, ס'קען נישט זיין, בפרט ווי דו קוקסט אויס אזוי שוואך, אמעריקע איז אנדערש. פריערדיגע רבי שרייבט אז נאך וואס זיי זענען אלע אוועק געגאנען איז ער געווען זייער צובראכן און ער האט געווען פשוט געוויינט ביינאכט און האט מחליט געווען אז ס'איז נישטא, ס'קען נישט זיין, ס'מוז ווערן אמעריקע עט נישט זיין אנדערש אין אנדערע ערטער, האט אנגעהויבן ארויסצושיקן שלוחים אין די גאנצע אמעריקע, און ווי אמעריקע קוקט היינט אויס מיט אזויפיל הונדערטער טויזנטער פרומע אידן איז אלס א דאנק דעם פריערדיגן רעבן מיטן רעבן וואס זיי האבן אויפגעטון אין אמעריקע. אויכעט האט ער אנגעהויבן געהייסן ארויסגעבן יעדן א וואך א חודש'ליכן קונטרס יעדן חודש וואס האט געהייסן אויף אידיש האט עס געהייסן שמועסן מיט קינדער און יוגנט און אויף אויף ענגליש האט עס געהייסן טאלקס ענד טעילס און שפעטער האט מען אין ארץ ישראל האט זיך עס איבערגעשריבן און ס'האט א נאמען געגעבן שיחות לנוער, דאס ארויסגעגעבן דאכט זיך מיט צען כרכים פון דעם, דאס ארויסגעגעבן פערציג יאר נאכאנאנד איז דאס ארויסגעגאנגען פון תש ב ביז תש מ ב, און ס'איז געווען אין די ענגלישע פלעג דער רעדאקטאר איז געווען ר' ניסן מינדעל וואס ער איז געווען דעם פריעדיגן רבינס מזכיר און דעם רבינס מזכיר, דער פריעדיגער רבי האט אים מיטגעברענגט פון אייראפע קיין אמעריקע, ער איז געקומען צוזאמען מיטן פריעדיגן רעבן,

די ענגלישע זאכן, די טאלקס ענד טעילס, פלעג אריינגיין צום רעבן, דער רבי פלעגט דאס איבערקוקן און מאכן הערות אויף דעם, און די אידישע חלק, די שמועסן מיט קינדער, פלעג אריינגיין צו דעם רעבנס מזכיר הרב חיים מרדכי אייזיק חאדאקאוו, און ער פלעג עס איבערקוקן פאר ס'פלעגט ווערן געדרוקט און יעדן חודש, איז געווען איז געווען אפאר זאכן דארטן אין דעם ביכעלע וואס מ'האט ארויסגעשיקט, איז געווען אפאר זאכן, ס'איז געווען פתח דבר, ס'איז געווען וואס דער חודש מיינט, חודש אלול, חודש תשרי, דערנאך איז געווען א מעשה, דערנאך איז געווען וואונדער פון דעם נאטור, זייער שיין, יעדן חודש אויף א אנדער סארט בעל חי, למשל אין דעם חודש וואס איך קוק ערשט איז דא דארטן וועגן די מוראשקע, וואס א מוראשקע, וואזי זי וואזי זי ווערט, וואזי זי זוכט עסן, מיט אלע זאכן וואס זי טוט. צו דערצו איז געווען אויכעט יעדן מאל א מעשה וועגן גדולי ישראל, דערנאך איז געווען זכור ואל תשכח, געדענק און נישט פארגעסן, מען פלעגט פשוט זיי לערנען וואס דארף מען טון אין דעם חודש, אין אלול שרייבן זיי אז יעדן טאג בלאזט מען שופר, מען הייבט אן זאגן לשם לדוד השם אורי, יענעם יאר איז אויסגעקומען יום טוב דאנערשטאג פרייטאג שבת, איז דארף מען מאכן א עירוב תבשילין אז מען זאל פרייטאג מעגן קאכן אויף שבת, אזוי האט מען זיי אויסגעלערנט די אלע זאכן צוביסלעכווייז, און למשל אין תשרי האט מען זיי אויכעט געזאגט וואס מען דארף טון אין תשרי, דערנאך איז געווען אויכעט אויף לשון קודש, איך קוק אין לשון קודש, איז דא הידעת, מען זאגט זיי זאכן פאקטן און מען פרעגט זיי דו ווייסט פון דעם, דערנאך איז דא מען פרעגט זיי שאלות, למשל אז מען זאגט לשנה הבאה בירושלים זאגט מען גלייך נאכן בלאזן שופר ביי נאך נעילה, מען פרעגט א שאלה ווען זאגט מען נאכאמאל לשנה הבאה, אין די אנדערע עמוד איז דא די ענטפערס, מען זאגט פרוביר זיך אליינס זע וואס דו ווייסט אין די שאלות, און ווער ווייסט, עס איז נישטא ווער, מען קען נישט וויסן וויפיל צענדליגער טויזנטער און הונדערטער טויזנטער קינדער דאס האט געראטעוועט, פשוט זיי געברענגט צו אידישקייט, און אנדערע קען גאר זיין אז עס האט זיי געברענגט צו א מצב אז זיי זענען אויסגעוואקסן תינוק שנשבה, זיי זענען געוואקסן אין שטובער וואס זיי ווייסן נישט פון קיין אידישקייט און גארנישט, און פון די זאכן וואס זיי האבן באקומען יעדן חודש און האסט באקומען און האסט געליינט, ווער ווייסט וואו דאס האט זיי צוגעברענגט, אפילו זיי זענען נישט געווארן קיין שומרי תורה ומצוות, באט ס'איז זיכער נישט קיין ספק אז אסאך אסאך האט עס אפגעהאלטן פון חתונה האבן מיט מיט נישט קיין אידן, און ס'האט צוגעברענגט צו אידישקייט מיט אלע סארטן זאכן. איז ממילא מ'עט דאס ממשיך זיין רופן סיפורי צדיקים, ווייל אדער די די די שיחות לנוער די שמועס מיט קינדער האט געברענגט צדיקים, אדער די וואס וועלן הערן די מעשות וואס מ'דערציילט יעצט פון דעם, עס וועט ברענגען צו התעוררות וואס זיי וועלן אויכעלט וועלן וועלן ווערן צדיקים. יעצט, די מעשות וואס איז געווען געשריבן אין די שמועסן מיט קינדער און אין די טאלקס ענד טעילס, האט גענומען דער רעדאקטאר הרב ניסן מינדעל און האט ארויסגעגעבן ארויסגענומען נאר די מעשה'ס די סיפורי וואס מען דערציילט דארטן, ווי געזאגט פריער איינע פון די זאכן וואס איז געווען איז געווען סיפורים און האט גענומען די סיפורים און האט געמאכט פון דעם דריי כרכים מיט מעשה'ס, מיר לערנען מיטן כרך א'

וואס ווערט ארויסגעגעבן פון מרכז לענייני חינוך אונטער דער רעדאקציע פון דעם מחבר, וואס דאס גערעדט זיך וועגן הרב ניסן מינדעל, זינט חנוכה ה'תש"ב, ס'האט זיך אנגעהויבן אין נײַנצן הונדערט איין און פֿערציק. די שמועסן דערשיינען גלייכצייטיג אויך אין ענגליש, אונטערן נאמען Talks and Tales. ס'הייסט זאגן און דערציילן. לכבוד דעם פערציגסטן יאר פון דעם ערשיינונג אין נײַנצן איין און אַכציק, איז ארויסגעגעבן געווארן די ערשטע זאמלונג פון דערציילונגען אין ענגליש, אונטערן נאמען דער סטאריטעלער. ס'איז ארויסגעקומען א בוך נאך פערציג יאר, מיט די אלע מעשות וואס איז געווען אין די ענגלישע, און דער נאמען פון דעם בוך איז דער סטאריטעלער. זינט דאן זענען ביז היינט ארויסגעגעבן געווארן דריי בענדער פון סטאריטעלער, די דריי בענדער סיפורים זענען אויפגענומען געווארן מיט גרויס פרייד און זענען צוכאפט געווארן אין א אין א פארהעלטניסמעסיג קורצע צייט, אין זייער א קורצע צייט איז דאס פאך אויסגעכאפט געווארן אזוי אז עס איז געווען נויטיג ארויסצוגעבן א צווייטע אויפלאגע, עס מען האט געדארפט עס נאכאמאל איבערדרוקן. דערצייל מיר א מעשה. ערשטע באנד אנטהאלט די זעלבע סיפורים וועלכע זענען ערשינען אין דעם ערשטן באנד פון סטאריטעלער, לויט דעם ענגלישן מוסטער זענען די סיפורים איינגעטיילט אין פינף אפטיילונגען. די ערשטע טייל איז לכבוד שבת און יום טוב, צווייטע טייל איז צדיקים און גוטע אידן, דער דריטער טייל איז תשובה און מעשים טובים, דער פערדער טייל איז פון ווייטע לענדער, האלאוועשקעס פון פייער, דאס הייסט אזעלכע וואס זענען געראטעוועט געווארן פון געראטעוועט געווארן פון פון פון פון דעם שואה אדער פון אזעלכע זאכן. עס איז נאטירליך אז בשעת מען לייענט אדער מען הערט א מעשה, בפרט אן אויסערגעווענליכע אדער א וואונדערליכע מעשה, ווילט זיך וויסן צו עס איז אן אמת'דיגע מעשה, צו האט עס טאקע אזוי פאסירט. איז דער ענטפער, בנוגע די סיפורים וועלכע ערשיינען אין דעם ספר, אזוי ווי רוב סיפורים וועגן צדיקים, נסתרים, גדולי ישראל און דאס גלייכן, שטאמען בכלל פון פארלעסליכע קוואלן, א טייל סיפורים זיינען שוין ערשינען אמאל אין ווייניג באקאנטע מעשה'לעך, און זיינען דא איבערדערציילט און באארבעט געווארן. א טייל סיפורים שטעלן מיט זיך פאר פערזענליכע איבערלעבונגען אונטער דעם אייזערנעם פארהאנג, דאס אייזערנעם פארהאנג מיינט ער מסך הברזל אין רוסלאנד, אדער איבערלעבונגען וועלכע זענען פארבונדן מיט דעם לעצטן חורבן פון דעם שואה, ווי ס'הייסט אויף ענגליש די האלאקאוסט וואס האט פאסירט, דער אייבערשטער זאל שומר ומציל זיין, און מיט היטלער ימח שמו וזכרו. אדער איבערלעבונגען וועלכע זענען פארבונדן מיט דעם לעצטן חורבן, ווי געזאגט פריערט, און דאס גלייכן. דא און דארט דערשיינט א ארגינעלע דערציילונג וואס האט וואס האט נישט דווקא פאסירט גענוי אזוי, אבער האט געקענט פאסירן.

אין אן אופן אז זיי זאלן זיך אויסדרוקן בפועל אין דער פולסטער מאס אין דער טאג טעגליכער הנהגה. און ווען א קינד וועט זאגן צום טאטן אדער דער מאמען, דערצייל מיר א מעשה, וועלן זיי ווייט נישט דארפן זוכן, זיי וועלן תיכף געפינען א פאסנדע, אינטערעסאנטע, פארכאפנדע און השפעה'דיגע מעשה אין דעם דאזיגן ספר, סיי פון שבת, סיי פון יום טוב, סיי פורים אדער חנוכה, סיי אין א וואכן טאג. און דער ר' ניסן מינדל ענדיגט צו, לייענט און האט הנאה, ס'ווערט ארויסגעגעבן אין חודש ניסן תשמ ח, און ער חתמ'עט ניסן מינדל. ווי געזאגט פריערט, אז פון די מעשות פון יעדער איינע איז דא א מוסר השכל וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם. מיר'ן אנהייבן מיט דעם חלק, ווי ער האט געזאגט פריערט, מיט דעם חלק לכבוד שבת און יום טוב. די ערשטע מעשה, די ערשטע מעשה די קעפל איז, די מלכה שבת האט געהאלפן. אין א קליין שטעטל לעבן קאוונע האט מיט איבער הונדערט יאר צוריק געלעבט א בכבוד'יגער איד, א גרויסער למדן און ירא שמים. דער נאמען פון דעם אידן איז אונז נישט באקאנט, אבער מיר וועלן אים א נאמען געבן רבי יוסף, ס'איז פשוט געשמאקער אז מען ווייסט א נאמען, איז גרינגער צו געדענקען וועגן וועמען מען רעדט און מיטהאלטן מיט די מעשה. רבי יוסף איז געווען א קרעטשמער, וואס מיינט א קרעטשמער? זיין גאסט הויז האט געהאט א גוטן נאמען, א קרעטשמע, ער האט געהאט א האטעל, אויף אידיש הייסט עס א קרעטשמע, אידן וואס פלעגן ארומפארן פון איין ארט צום צווייטן פלעגן דארטן איבערנעכטיגן, און דארט פלעגן זיך אפט צונויפקומען די פוילישע פריצים אויכעט, און רייכע לייט פון דעם גאנצן געגנט, צו טרינקען משקה, און עסן געשמאקע אידישע מאכלים, און פארברענגען צווישן זיך. רבי יוסף האט געהאט פרנסה בשפע, ער האט קובע געווען צו לערנען תורה אלע טאג, און האט געהאט א שיינעם נאמען ביי אלעמען, אלע האבן גערעדט וועגן אים זייער גוט, אידן און אויך להבדיל גוים, האט ער ביי זיי האט ער געהאט אלעמען א גוטן נאמען. ויהי היום, ס'איז געווען נאך דעם בארימטן פוילישן אויפשטאנד אין דעם יאר תקצ"ד, אַכצן הונדערט איין און דרײַסיק, וואס איז געווען יעמאלט ווען די רוסישע צבא ווען די רוסישע חיילות האבן זיך אומגעקערט פון ווארשע, האט זיך אין דער דאזיגער שטעטל אפגעשטעלט א רוסישער גענעראל מיט א גאנצן פאלק סאלדאטן מיט א גאנצע גרופע פון חיילים, ער איז גראדע אנגעקומען פרייטאג צונאכט ווען אין די אידישע הייזער אין שטעטל האבן שוין געברענט די שבת ליכט, דער גענעראל דעם גענעראל האט זיך פארוועלט א גלעזל וויין און ער האט זיך גענומען נאכפרעגן וואו מען קען קויפן וויין, מען האט אים געענטפערט אז ר' יוסף דער קרעטשמער'ס וויין האט א נאמען אין גאנצן געגנט. דער גענעראל האט נישט לאנג געטראכט און געשיקט זיין זיין אודיאנט, ער האט געשיקט איינעם פון זיינע פון זיינע מענטשן, פון די פון די פון די גרויסע חיילים, צום אידישן שענקער צו קויפן א פלאש וויין. א וויילע שפעטער איז דער שליח געקומען צוריק מיט ליידיגע הענט, און ער זאגט צו דעם גענעראל, דער שענקער האט געזאגט אז ס'איז ביי אים יעצט שבת, און אז ער קען אום שבת נישט האנדלען, האט ער מיטגעטיילט, דאס האט ער דערציילט דעם גענעראל. דער גענעראל איז געווארן זייער אויפגעבראכט, מיינט ער איז געווארן זייער אין כעס, ער האט גלייך געשיקט צום אידישן שענקער צוויי סאלדאטן מיט א באפעל, דער שענקער זאל תיכף פארקויפן א פלאש וויין פאר'ן גענעראל, אויב זיין לעבן איז אים טייער. א וויילע שפעטער זיינען די סאלדאטן געקומען צוריק, קיין וויין האבן זיי טאקע נישט געבראכט, אבער אנשטאט דעם האבן זיי געבראכט א שליסל. וואו איז דער וויין? שרייט דער גענעראל, געווען מלא חמה, געווען אין כעס, וואו איז דער וויין? דער איד האט געז. ענטפערן זיי אים די צוויי חיילים ענטפערן אים, דער איד האט געזאגט אז אזוי ווי ס'איז ביי אים שבת איז אים פארבאטן צו האנדלען, מ'טאר נישט מאכן קיין געשעפטן, קויפן אדער פארקויפן וועלעכע ניט איז סחורה טאר מען נישט. די איינציגע זאך וואס ער קען טאן, האט ער געזאגט, איז איבערצוגעבן דעם גענעראל דעם שליסל פון דעם וויין קעלער, און זאל זיך דער גענעראל נעמען וויפיל וויין ער וויל פארקויפן אום שבת וועט אים דער שענקער בשום אופן נישט דעם גענעראל'ס כעס האט זיך גענומען אויסוועפן ער האט זיך גענומען בארואיגן און אנשטאט דעם האט ער זיך גענומען אנפילן מיט באוואונדערונג ער איז געווארן זייער באוואונדערט און ער זאגט א מאדנער איד האט ער געטראכט א מאדנער איד וויל וויל מיר נישט פארקויפן א פלאש וויין אבער איז גרייט מיר אוועקצוגעבן זיין גאנצן וויין קעלער אומזיסט פון וואנעט נעמט זיך ביי א אידל אזויפיל חוצפה, אדער ריכטיגער אפשר אזויפיל מוט, וואנעט האט ער אזא כח צו עס טון? איך מוז אים אליין זען. דער גענעראל האט געטראכט און געטון. אריינקומענדיג צום אידן אין הויז איז דער גענעראל געבליבן שטיין ביי דער טיר אין גרויס אנטציקונג, ער איז געווען זייער זייער באגייסטערט, די ליכטיגקייט די שבת ליכט אויפן טיש, אויף א צארט ווייסן טישטאך, אויף א ריינעם שיינעם ווייסן טישטאך, געדעקט מיט שיינע געשיר, מיט שיינע גאפל לעפל, מיט טעלערס, און געשמאקפולע מאכלים, רבי יוסף און זיין פרוי און קינדער, אנגעטאן אין זייערע בעסטע שבת בגדים, די קדושה וואס איז געווען אויסגעגאסן אויף אלעמענס אויף אלעמענס געזיכטער און אין יעדן ווינקעלע פון שטוב, דאס אלעס האט געמאכט אויף דעם גענעראל זייער א טיפן איינדרוק, ער האט געפילט אז ער געפינט זיך אין א נייע אומבאקאנטע וועלט, א וועלט פון קדושה און טהרה. ר' יוסף איז אים ארויס אנטקעגן און האט אים געבעטן ער זאל זיך זעצן צום טיש. דער גענעראל, וועלכער איז לכתחילה אריין מיט דער דעה צו מאכן א שטורעם און אנלערנען דעם אידן, ער גייט עטוואס פאר זיין חוצפה וואס ער וויל אים נישט פארקויפן קיין וויין, האט געלאסן און מיט גרויס דרך ארץ געפרעגט דעם אידן ווי קומט עס וואס ער האט נישט געוואלט פארקויפן א פלאש וויין צו אים, א גענעראל פון העכסטן אדל און ראנג, מען רעדט דא וועגן די גרעסטע גענעראל וואס ס'קען זיין. האט אים דער איד געענטפערט, רבי יוסף האט אים געענטפערט, ס'איז פאראן א גאט וועלכער שטייט העכער פון אלע גענעראלן און מלכים, האט אים ר' יוסף געגעבן צו ערקלערן, דער מלך מלכי המלכים, דער האר פון דער וועלט, פארבאט מיך צו האנדלען אום שבת, אבער יעצט אז דער הויכגעשעצטער גענעראל האט מיר פארשאפט דעם גרויסן כבוד פון א פערזענליכן באזוך, וועל איך זיך שעצן גליקליך ווען איך קען מיין חשוב'ן אורח מכבד זיין מיט דאס בעסטע און שענסטע וואס איך האב. הכנסת אורחים איז ביי אונז אידן א גרויסע מצוה, כ'קען דאס נישט פארקויפן, אבער הכנסת אורחים איז א גרויסע מצוה. וואס פאר א וויין געפעלט מיין האר? דער איד, ר' יוסף פרעגט דעם גענעראל, וואס פאר א וויין האט איר ליב? איך וועל עס אים גלייך ברענגען, אבער נישט אלס קונה, קויפן איז נישטא, נאר אלס אורח וועל איך אייך געבן. האט ר' יוסף פארענדיגט זיינע ווערטער. דער גענעראל איז נאך מער דערשטוינט געווארן, ער איז געווארן זייער צוטומלט, הערנדיג די קלוגע און איידעלע ווערטער פון דעם אידן. ער האט זיך גערן געזעצט צום טיש, זייער פרייליך האט ער זיך אוועקגעזעצט צום טיש און האט מיט גרויס געשמאק געגעסן די פיינע שבת מאכלים, געפילטע פיש און קוגל און געבראטענע האן, געבראטענע הינדל און כל טוב, און פארטרונקען מיט דעם בעסטן וויין. פארן אוועקגיין האט דער גענעראל ארויסגענומען א הויפן גאלדענע מטבעות און געבעטן רבי יוסף'ן אננעמען אלס פרייז פון די הערליכן מאלצייט, ער וויל באצאלן פאר אזא סעודה וואס ער האט געהאט, רבי יוסף האט זיך אבער קאטעגאריש אנטזאגט און האט אים געזאגט, איך האב דאך פריער אויסגערעדט מיט אייך אז איך קען אייך נאר מכבד זיין אלס אורח און נישט אלס קונה, האט געענדיגט זאגן רבי יוסף. דער גענעראל האט ארויסגענומען א קליינעם ביכעלע און פארשריבן רבי יוסף'ס נאמען און אדרעס, ער האט דאן ווארעם געדרוקט רבי יוסף'ס האנט און איז אוועק אהיים א צופרידענער און א גליקליכער. עטליכע יאר שפעטער זענען פלוצלינג געקומען זשאנדארמען און האבן ארעסטירט רבי יוסף'ן, ווייסט אזעלכע סארטן חיילים, אין א שווארצן וואגן האבן זיי אים גענומען, מ'האט אים ארעסטירט אין קעטן, ער איז געווען פארבונדן מיט קעטן, האט מען אים אוועקגעפירט קיין ווילנע, און מ'האט אים געפירט ווי א געפערליכער פארברעכער. ס'האט זיך ארויסגעוויזן אז דער אנפירער פון די פוילישע בונטשאוועטשקעס, דאס איז פון די פוילישע ווילדע חברה, וואס ער האט געהייסן פאן קאנארסקי, איז געכאפט געווארן, האט מען צווישן זיינע פאפירן געפונען אז ער פלעגט זיך צוזאמענטרעפן מיט פוילישע פריצים ביי דעם אידישן שענקער ר' יוסף. נישט אנדערשט האט מען דערפון געדרונגען אז דער איד איז אויך פארמישט אין דער קאנספיראציע, וויבאלד אז אין זיינע פאפירן שטייט אז אסאך אסיפות האט ער געמאכט אין דעם שענק, אין דעם אין דעם קרעטשמע פון ר' יוסף'ן, האבן זיי געזאגט אז ער איז זיכער געווען פארבונדן מיט די זיין קעגן די מלוכה. עס האט ר' יוסף'ן געדראעט, עס האט אים געווען איבער אים א געפערליכע שטראף, און עס זאל זיך אויך אפגערופן אויפן גורל פון אלע אידן אין רוסלאנד, נישט נאר אויף ר' יוסף'ן, אז דער איד האט, אז א איד האט זיך משתתף געווען, איז אלע אידן ווערן אריינגעמישט. קיין שתדלנות האט נישט געהאלפן, מען האט פרובירט אלע סארטן שתדלנות'ן, ר' יוסף איז געזעצן אין תפיסה ווארטנדיג אויף זיין משפט, וואס וואלט אים זיכער געבראכט צו טויט שטראף. זיצט ר' יוסף אין תפיסה, און מיט טרערן אין די אויגן זאגט תהילים מיט גרויס כוונה, פלוצלינג עפנט זיך די טיר און עס קומט אריין א הויכער באאמטער, א הויכער פקיד, דער הויפט אינספעקטאר פון תפיסות אין רוסלאנד, דער הויפט וואס איז קוקט וואס איז ער ער טשעקט ער קוקט איבער אלע מענטשן וואס זיצן אין די תפיסה. די טרערן וועלכע זענען געשטאנען אין ר' יוסף'ס אויגן האבן אים געשטערט צו דערקענען דעם הויכן באאמטן, ער האט נישט דערקענט ווער דאס איז, זיינע אויגן זענען געווען אזוי פארהויכט מיט מיט מיט טרערן, אבער דער האט אים גלייך דערקענט, דער, דער וואס איז געקומען, דער אינספעקטאר, האט אים גלייך דערקענט. ער איז צוגעגאנגען צו אים, דערלאנגענדיג אים די האנט, און ער זאגט אים, וואס טוסטו דא, מיין פריינד? האט אים דער אינספעקטאר געפרעגט מיט גרויס וואונדערונג, וואס טוסטו דא? יעצט האט אים אויך רבי יוסף דערקענט. דאס איז געווען יענער גענעראל וואס האט ביי אים פארבראכט פרייטאג צונאכט, ער איז אונטער דער צייט דערהויבן געווארן צום הויכן אמט פון גענעראל אינספעקטאר פון אלע תפיסות אין רוסלאנד, ער איז געווען פריער א גרויסער גענעראל, יעצט איז ער געווארן דער גאנצער אינספעקטאר פון אלע תפיסות פון רוסלאנד, און האט יעצט געמאכט אן אינספעקציע רייזע, ער איז ארומגעפארן אין אלע תפיסות צו זען וואס טוט זיך דארטן. איך הויב נישט אן צו וויסן, ענטפערט אים ר' יוסף, אבער דאס קען איך זיכער זאגן אז כ'בין אומשולדיג ווי א קינד, כ'האב גארנישט געטאן קעגן די מלוכה. אין דעם צווייפל איך נישט, דער גענעראל זאגט אים, עס איז ביי מיר נישט קיין ספק אז דו ביסט נישט שולדיג, האט אים דער אינספעקטאר פארזיכערט, אבער זארג זיך נישט מיין פריינט, זיי נישט באזארגט, איך וועל שוין זען אז מען זאל דיר באלד באפרייען, עס פרייט מיר צו האבן א געלעגנהייט צו באצאלן מיט פריינטליכקייט פאר דיין גאסטפריינטליכקייט וואס דו האסט מיר ארויסגעוויזן יענעם פרייטאג צונאכט ביי דיר אין הויז. וואס איך וועל קיינמאל נישט פארגעסן. דער גענעראל אינספעקטאר האט באלד צוגעאיילט צו דעם מיט די קאמיסיע מיט די גאנצע קאמיטע וואס האט אונטערזוכט די שולד פון פון קאנארסקין פון דעם וואס איז געווען יעמאלט פארמישט און האט געזאגט ביי אים אין די פאפירן געשטאנען אז ער פלעגט מאכן אסיפות ביי דעם ר' יוסף אין זיין קרעטשמע און ער האט אונטערזוכט די שולד פון קאנארסקין מיט זיין גאנצע באנדע ער האט פערזענליך גאראנטירט פאר דעם אידן ער האט געזאגט אז ער איז גוט ער איז גוט ערבות אז דער איד איז נישט שולדיג אינגאנצן אז ער איז ריין און אומשולדיג, ער איז א קרעטשמער און א שענקער, פון וואנעט זאל ער וויסן וועגן וואס זיינע געסט רעדן? ער מישט זיך נישט אריין אין וואס זיינע געסט רעדן, איך בין אליין ביי אים געווען און איך קען אים אלס אן ערליכן, א גאטס פארכטיגן אידן, א איד וואס האט מורא פאר דעם אויבערשטן. אויסהערנדיג די געשיכטע וואס דער גענעראל האט זיי דערציילט וועגן זיין ערשטע באגעגעניש מיט אט דעם מערקווערדיגן אידן, מיט דעם אינטערעסאנטן אידן, האבן אלע מיטגלידער אלע מיטגלידער פון דער קאמיסיע פון די קאמיטי איינשטימיג באשלאסן צו באפרייען דעם אומשולדיגן ר' יוסף. אזוי ארום האט דער הייליגער שבת וואס ר' יוסף האט אזוי געטריי און מיט אזויפיל מסירות נפש געהיט, יעצט האט דאס אים געראטעוועט ר' יוסף'ס לעבן, ר' יוסף איז אוועק געפארן אהיים און ער האט געבענטשט גומל. מיטן אויבערשטנ'ס הילף וועלן מיר ממשיך זיין אין קומענדיגע וואך אין די קומענדיגע סיפורים פון דעם ספר דערצייל מיר א מעשה חלק א'.